מען דארף באמערקן וואס די זוהר באמערקט, אין וועלכע פרשיות ער באמערקט, וועלכע פרשיות ער האט ליב, וועלכע פרשיות אונז האבן ליב, וועלכע פרשיות פון די זאכן וואס די זוהר באמערקט באמערקן אונז אויך אדער האבן אונז ליב, עיקר געשמאק פון לערנען א ספר. נישט אזוי ווייט ווען מען הערט א חידוש, אה, האב נישט געטראכט פון דעם, איין זאך. אסאך מער געשמאק איז ווען מען טרעפט א ספר און מען זעט, אה, אים באדערט א זאך וואס מיך וואלט געבאדערט, סיי ס'באדערט מיך אין די פירוש הפרשה, ס'איז דא דא עפעס א נושא, כ'זע ס'רירט אן א נושא וואס איז א נושא וואס באדערט, און סיי ס'באדערט אין די מציאות, אין די וועלט, אין די לעבן ווי אונז לעבן, איז דא די נושא און ס'שטערט אונז. אזוי ווי זיי האבן געלערנט צוויי וואכן צוריק מיין איך, אין די שיעור זוהר, ס'דא געוויסע אמת'דיגע שאלות, סיי אמת'דיגע שאלות אין לעבן, סיי אמת'דיגע שאלות אין תורה, וואס איז היינו הך, וואס מ'זעט אז די זוהר באמערקט וואס אנדערע מפרשים באמערקן עס נישט, וואס אנדערע ספרים, אנדערע מחברים, עפעס אנדערע נושאים, ס'ליגט זיי עפעס אויפן קאפ אנדערע זאכן. אדער ס'איז נישט געווען די מנהג, ס'איז ווייל ס'איז נישט קיין ספר הסוד, ספרי נגלה, זיי קענען נאר רעדן וואס איז מפורש, זיי קענען נאר רעדן וואס מ'קען אזוי אריינלייגן אין א הלכה, אין א דרש, אין א פירוש, ברענגען זיי נישט ארויס געוויסע זאכן וואס זענען אמת, און ס'איז שווער אפילו, געוויסע זאכן איז אפילו שווער צו זאגן. אז עס איז נישט געווען, עס איז דא מענטשן וואס זייער תכונת הנפש איז נישט צו טראכטן וועגן דעם, עס איז דא אפשר אזעלכע זאכן, אבער עס איז דא זאכן וואס איז שווער צו זאגן אזוי, עס איז א פאקט, א פאקט אז עס איז אמת פאר יעדער, נאר עס זעט אויס אז אין געוויסע סטיילס פון רעדן, אין געוויסע בתי מדרש וואס דארט איז די מנהג צו רעדן אין א געוויסע סטייל, אין א געוויסע אופן, איז נישט געווען אנגענומען צו רעדן אפן וועגן דעם זאכן. שוין ענק מיינען אוודאי אז איך גיי דא זאגן, מ'רעדט פון דבייקות, פון פון כ'ווייס פון פילינגס, פון זאכן וואס זוהר רעדט און אנדערע רעדן נישט, א סוד סודות התורה, אבער דער אמת איז אז איך רעדט פון אסאך א פשוטערע זאך, כ'רעדט פון א זאך וואס הייסט געלט. א דבר פלא, ס'איז איינע פון די סודות פון די וועלט באמת, מ'קען עס אזוי אראפלייגן. ווען מ'איז א יונגל, מ'גייט אין חדר, אין ישיבה, מיינט מען, די וועלט לויפט, יא, ס'דא מענטשן, יעדער איינער האט זיך, מענטשן האבן דזשאבס, ס'דא א מגיד שיעור, ס'דא א טאטע, ס'דא א מאמע, ס'דא א רבי, ס'דא א ביזנעסמאן, ס'דא אלע מיני מענטשן, מ'זעט דאס, יעדער איינער האט זיך זיין דזשאב, יעדער האט זיך זיין פלאץ אויפן סאושעל לעדער, ווי מ'רופט עס. און ס'עפעס ארבעט אזא וועלט, מ'מיינט. ווערט אביסל עלטער הייבט מען אן צו זען ס'איז א חידוש ס'איז א סוד נפלא מען כאפט ווען מען ווערט עפעס א געוויסע עידזש אונז רופן עס אזוי שיינע יופימיזעמס אם אין קמח אין תורה שיינע משנה אז ס'דא א סוד וואס זאגט אז א זייער גרויסע חלק פון די וועלט לויפט אויף געלט. דו האסט געמיינט אז יענער תלמיד חכם ממש איז א צדיק, ער ליגט זיצט און לערנט, ער ליגט אין לערנען, אמת, ס'איז אויך אמת אז סאמע האו ער האט א וועג זיך מפרנס זיין דורך דעם, יא איינער האלט אים אויס, ער האט א רייכע שווער וואס האלט אים אויס, און פון וואו האט זיין שווער גענומען זיין געלט? מ'קען נאכגיין ווי מ'זאגט פאלאו די מאני, ערגעץ דרייט זיך עס אן, ערגעץ, אדער. ס'איז דא דא א גרויסע ישיבה, א ישיבה מפורסמת, ס'איז ידוע, דער ראש ישיבה דארט יעדער איינער קען אים, און פארוואס קען אים יעדער איינער? ווייל סאמהאו ער האט מער געלט און ער טיילט געלט פאר אנדערע אדער ער שאפט געלט, פאר דעם איז ער געווארן חשוב, אסאך מאל ווערט פון גדולי הדור, גדולי הדור זענען געווארן דורך עפעס א צירוף פון געלט און פאליטיק. און בכלל, אפילו דיין דיין טאטע וואס דו האסט געמיינט, א טאטע איז דאך א מפרנס, א דזשאב פון א טאטע, ער נעמט קעיר פון די שטוב און אזוי ווייטער. ס'מיינט צו זאגן אז ער האט געלעגן אין געלט, ער האט געמאכט זיכער ס'זאל זיין געלט, און אויב ס'איז יא געווען געלט האט ער געקענט קויפן געוויסע זאכן פאר די קינדער, אז ס'איז נישט געווען האט ער נישט געקענט, ער האט נישט אויסגעזאגט, טאטעס האבן אזא סאך מאל אזא מנהג זיי זאגן נישט אויס פאר די קינדער פונקטליך די שיקולים פון געלט, מ'מאכט זיך כאילו עס איז דא עפעס א שיקול, יא? אה, ס'פעלט נישט אויס, ס'פעלט נישט אויס, ווען ס'וואלט געווען געלט וואלט עס אויסגעפעלט, אז אה, נישטא קיין געלט פעלט עס נישט אויס, שוין, ס'איז אמת, כ'זאג נישט אז ס'איז א שלעכטע וועג צו לעבן, אבער ס'איז דא עפעס א סטעפ וואס מ'כאפט, וועיט, ווער האט געצאלט פאר די אלע זאכן? יא, מ'גייט אין א גרויסע רבי, אין א גרויסע שול, אין א גרויסע משכן, מיר רעדן פון די מעשה המשכן, יא, און מ'מיינט, ס'איז נישט די טבע, אפילו מענטשן וואס ווייסן יא אז ס'לויפן זאכן אויף געלט, ס'איז נישט אלעמאל די טבע צו כאפן. איינער האט געצאלט פאר דעם, און וואס ס'מיינט צו זאגן אז ס'איז געווען אזוי ווי געלט, די געלט, געלט ארבעט נישט בעסיקלי אנדערש ביי ביי ערליכע אידן ביי הייליגע זאכן ווי ביי נישט הייליגע זאכן, די זעלבע דאלער, די זעלבע דאלער קויפט אלעס, און די זעלבע דאלער קומט אן, סא יעדע דאלער איז ווערט אזויפיל ווי יעדע אנדערע דאלער, ס'טוישט זיך מיט אנדערע זאכן וואס מ'פארקויפט און מ'פארקויפט, דאס איז די פאקט, קומט אין א גרויסן, אין א גרויסן משכן, אין א גרויסע טיש, אין א גרויסע הייליגע פלאץ, כאפט מען אז ערגעץ וואו, סאמהאו האט מען געצאלט פאר דעם. יא, דאס איז א סוד, ס'איז א סוד, פארוואס זאג איך ס'איז א סוד, לאמיך מסביר זיין וואס איך מיין אז איך זאג אז נאר די זוהר רעדט וועגן אז ס'איז א סוד. אונז לערנען, אונז לערנען תורה, יא? און אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו נעמען ערענסט און צו לערנען די ווערטער פון חכמים ידועים, דער רמבן האט געזאגט אזוי, רבי עקיבא אייגער האט געזאגט אזוי, דער חתם סופר האט געזאגט אזוי, יעדער איינער פון זיי האט א שיטה, און אונז לערנען אזוי ווי כך צריך להיות, לערנען לגופו, פארשטיין פארוואס ער האט געזאגט אזוי און וואס מאכט אים זאגן אזוי און וואס איז די סברה און וואס איז די מחלוקת וכו' וכו'. און אונז לערנען אויך פון זייער צדקות, אונז לערנען אז זיי האבן געלערנט אסאך, זיי זענען געווען מתמידים, זיי זענען געווען בעלי חסד, זיי זענען געווען ערנסטע מענטשן, און תמימים, וכו' וכו'. פאר סאם ריזען ס'ליגט נישט אויפן קאפ, איך, מ'דארף עס וויסן וויאזוי צו לייגן אויפן קאפ ריכטיג, יא. יעדע איינע פון די מענטשן, יעדע סינגל איינע, אונז לערנען ריטבא, געווען א, געשריבן א פירוש אויף רוב מסכתות הש"ס, בעומק העיון, איינער האט געצאלט פאר דעם. יא? און ס'מאכט א חילוק, כ'זאג נישט אז מ'זאל זיין יעצט עפעס א חוקר, עפעס א היסטאריען וואס זאגט, אה, ווייל ער האט געארבעט פאר דעם, מילא זאגט ער אזא פשט. כ'זאג נישט דאס, כ'זאג ס'איז א חלק פון די ריאליטי, ס'איז א חלק פון די מעטער, און נישט סתם א חלק, א וויכטיגע חלק. ממונה של אדם שמעמיד על רגליו, די בעיס, די זאך וואס מאכט א מענטש לעבן בגשמיות, קיינער לעבט נישט אן געלט, נישטא אזא זאך. עס איז דא פארשידענע וועגן, א חלק חכמים האבן געארבעט אליינס און געהאט א דזשאב, ביינאכט געלערנט אדער סאמהאו געהאט א דזשאב וואס מען דארף נישט לערנען אזויפיל, יא, מ'ווייסט די ארי הקדוש האט האט געהאט א דזשאב, ער האט געהאט א ביזנעס, ער האט אימפארטעד פרוכט, וועדזשטעבעלס, אנדערע זאכן, מיר ווייסן ס'איז דא רעקארדס פון דעם. און ס'איז עפעס א חידוש ביי מענטשן צו כאפ טראכטן דאס, כ'ווייס נישט פארוואס, אבער די פאקט איז אז ס'איז אזוי, ס'הייסט, אונז טראכטן אריזל געווען, אז ער האט גערעדט אליהו הנביא יעדע נאכט, אמת, און יעדן טאג האט ער געקויפט און פארקויפט און געמאכט משא ומתן באמונה און שטייט ער האט שטארק מקפיד געווען אויף ביומו תתן שכרו און אנדערע זאכן, געווען א מענטש. און נישט סתם געווען א מענטש, האט עפעס צו טון, עס איז, וואלט נישט געקענט, וואלט ער נישט געהאט קיין פרנסה, וואלט ער נישט געקענט זיין די אריזל, וואלט געווען אנדערש, וואלט ער געהאט פראבלעמען. און אזוי ווייטער, יעדע איינער, און ס'איז דא אנדערע מענטשן וואס האבן, איינער האט זיי אויסגעהאלטן, פונקט האט ער געהאט עפעס עס האט זיך עס ווילן, יעדער ווייסט די רמב"ם, געהאט א הסכם מיט זיין שוואגער. זיין ברודער אדער זיין שוואגער איך געדענק שוין נישט אז ער האט אים אויסגעהאלטען און ער האט זיך געטרונקען אין ים און געווען א צרה ער האט נישט געהאט קיין געלט ער האט געדארפט אליינס גיין ארבעטען פאר דעם האט ער געדארפט ווערן א דאקטער און אזוי ווייטער ס'איז מעשות און ס'מאכט א גרויסע חילוק אין זיין לעבן ווען נישט אז די רמב"ם וואלט געהאט איינער זאל אים אויסהאלטען וואלט נישט געווען אזא ספר משנה תורה. און עס איז דא א פראבלעם דא, לאמיר זיך פארשטיין וואס די פראבלעם איז יא, אנדערע האבן געהאט געלט זיי האבן גענומען קוויטלעך און געהאט געלט, אנדערע האבן געהאט יעדער איינער האט עפעס א וועג וויאזוי ער באקומט געלט, קיינער האט נישט געלעבט אויף לופט, אויף מאן, זייט די צייטן וואס עס איז געליגן מאן, קיינער האט נישט געלעבט אויף לופט. איינער איז געווען א כולל, איך ווייס פרי מגדים, מען האט געלערנט אין עפעס א כולל, ס'איז געווען א גביר וואס האט אויסגעהאלטן תלמידי חכמים.

אונז קוקן עס אן, ס'איז נישט לגופו של ענין, דאס הייסט די עצם, וואס מיינט עס צו זיין א מענטש, וואס מיינט עס צו זיין א צדיק, וואס מיינט עס צו זיין א גוטער מענטש, ס'מיינט צו לערנען, ס'מיינט צו טון חסד, ס'מיינט צו זיין א גוטע מאן, ס'מיינט צו זיין א גוטע זון, ס'מיינט צו מכבד זיין די טאטע, ס'מיינט צו נישט זיין א גנב, ס'מיינט צו עוסק זיין אין תורה, ס'מיינט די אלע זאכן, עפעס דאס אז די אלע זאכן געשעען נאר על ידי כסף, על ידי געלט? ס'איז זייער מאדנע. קומט, שטימט נישט. אונז שטעלן זיך פאר און ס'איז א מאדנע זאך, יא. ס'דא אסאך מאל און פארוואס זאג איך אז אז דאס איז א זאך וואס סוד איז אלע סוד רעדט די זוהר. די זוהר איין איין זאך און די תקוני זוהר נאך אסאך מער רעדט ער אסאך וועגן די פראבלעם. זעט אויס דער בעל תקוני זוהר דער איז געווען א ארעמאן און נישט געהאט קיין געלט און ער קאמפלעינט כאילו די חוקרים זאגן ער קאמפלעינט אסאך וועגן דעם. איך זאג ס'איז א נארישע קאמפלעינט, יא שוין. ער קאמפלעינט. ער טראכט וועגן דעם, און לייגט עס אריין אין זיין תורה, יא, ער פרובירט צו מאכן סענס פון די זאך, אז ער ער איז א עוסק בתורה, האט ליב די תורה, האט ליב די שכינה, האט ליב דביקות, האט ליב צו לערנען, ליב צו מחדש זיין. איז אלץ פיין און וואויל, אבער מען דארף אויך צאלן רענט סאמהאו. און תורה צאלט נישט די רענט. נישט נאר תורה צאלט נישט די רענט, ס'דא עפעס א מורא'דיגע. סוד? וואס מיינט א סוד? וואס איז סוד? סודות? ס'דא טיפע סודות, הויכע זאכן. דיקע זאכן וואס זענען סודות, וואס אונז לערנען די אלע שיעורים איז, ס'דא זאכן וואס זענען בעיסיק ריאליטיס. ס'מאכט א חילוק, ס'מאכט, אלעס וואס דו טוסט דרייעט זיך ארום דאס. און, מ'ווייסט נישט ווי אזוי. און מ'ווייסט נישט ווי אזוי נישט ווייל, נישט נאר ווייל מ'האלט עס שטיל.

ווייסט טיפערע זאכן, ער ווייסט זאכן וועגן גאט, ער ווייסט זאכן וועגן מלאכים, איך ווייס עולמות עליונים. וואס ער מיינט איז, ס'איז דא איינער, כ'וואלט עס גערופן א טרעוולער, ווי די יורדי הים באניות, המה ראו מעשי השם, די זוהר און די חסידים דרש'נען דאס אויף תלמידי חכמים, מ'זאל גיין אריין אין די ים החכמה. און זיי זענען יחוגו וינועו כשכור יעלו שמים ירדו תהומות אבער המה ראו מעשי השם וואס הייסט? ס'דא מענטשן וואס זיי בלייבן אינדערהיים וואס מיינט ער בלייבט אינדערהיים? ער גייט נישט אריין אין ים, ים איז א מקום סכנה ס'א מקום סודות ס'א מקום מסתורי קיינער ווייסט נישט וואו די ים גייט און דא ווייסט מען מער ווייניגער ס'איז די זון ס'איז די זומער ס'איז די ווינטער אויפן ים קען אין א מינוט קומען א שטורעם און מ'פליט אין די שמים אין תהומות דאס איז א ים דאס איז די טבע פון א ים. בעלי סוד זענען נישט מענטשן וואס האבן תשובות, דאס איז איין סארט, עס זענען טרעוולערס, מענטשן וואס גייען אין די וואסער, אין די מדבר אין די וואסער, ער גייט אין א פלאץ וואס מענטשן גייען נישט געווענליך, פארוואס? ווייל דארט טוען זיך דא כוחות וואס בעצם אלעס שטייט רוקע הארץ על המים, יא כביכול די וועלט שטייט אויף וואסער, אלעס שטייט אויף די וואסער, אלעס שטייט אויף די די טיפע רוישיגע וואסערן, זאכן וואס גייען, זיי טאנצן און זיי גייען ארויף און אראפ. אבער רוב מענטשן ווייסן נישט וואס, זיי האבן נישט קיין שיף וואס מען קען אויף דעם פארן. ער וועט דאך צוטרינקען ווערן. איז בעסער גייט ער נישט. א בעל סוד איז אזא סארט מענטש. הספנים רובם חסידים. וואס ער גייט, ער דערוואגט זיך צו גיין. ער זאגט, ס'איז דא א פראבלעם, ס'איז דא א פאקט. ס'איז דא צוויי וועגן, מ'קען זיך מתעלם זיין, לאמיר זאגן כלומר, מ'קען זיך פאר נישט וויסנדיג מאכן, ס'זעהט אויס אזויווי איך זאג, האט קיין מאל געזעהן רבי עקיבא אייגער אין די תשובות זאל קלאר מאכן וויאזוי ער לעבט, מהיכן ירק זה חי, אונז ווייסן ער איז געווען א רב, ער געהאט א דזשאב, און ס'מאכט חילוק. מ'האט אים עקספעקטעד געוויסע זאכן, ס'האט געמאכט געוויסע חובות, געוויסע שעבודים, ס'איז א וויכטיגע זאך, איינער וויל וויסן תולדות חי רבי עקיבא אייגער דארף ער וויסן ווי אזוי האט זיך מתפרנס געווען, ס'איז די ערשטע זאך, יא רבי יהושע האט געזאגט פאר רבי גמליאל, אוי לו לדור שאתה פרנסתו, שאי אתה יודע תלמידי חכמים היכן מתפרנסים, רבי גמליאל איז געווען, איז געווען א יורש, יורש, געווען א רביש קינד, ער האט געהאט צו עסן, און וועגן ער האט געהאט, האט ער נישט געטראכט אז ס'איז דא א פראבלעם, ער לערנט פאר אין ישיבה, רבי יהושע קומט יעדן טאג אין שיעור, ער האט עס נישט געכאפט אז ער האט נישט קיין געלט, יא. דאס איז איינע פון די פאני ניתוקים, איינע פון די פאני דיסקאנעקטס וואס איז דא. אזוי ווי אפילו רוב, אפילו תלמידי חכמים, ר' גמליאל איז געווען א תלמיד חכם. אסאך מאל איז דא אזא זאך, מ ה יעדער איינער איז מכבד א תלמיד חכם, יעדער איינער איז מכבד די תורה, יעדער איינער איז מכבד די גוטע זאכן. און אפילו ס'דא מענטשן וואס זענען ביכולת, ר' גמליאל איז געווען ביכולת צו טון עפעס, ער איז געווען די נשיא, מסתמא געווען ביכולת צו טון עפעס אז ר' יהושע זאל נישט זיין אזא ארעמאן. פארוואס טוט ער עס נישט? ער האט אים געקענט אלס תלמיד חכם, ער האט פארשטאנען, יא ער קומט אין בית מדרש און מען לערנט און ס'איז געוואלדיג. אה, די תלמיד חכם לעבט אויף עפעס? מען מיינט עפעס, ס'איז אזוי די טבע פון די מענטש איז צו מיינען אז ס'קומט, ס'איז דאך דא געלט, ס'איז דאך דא, ס'איז נישט עפעס א סוד, ס'איז אלעמאל א סוד. און דאס איז קומט ווייל אונז האבן נישט קיין כלים צו רעדן וועגן דעם קלאר, אונז האבן נישט קיין פה, אונז האבן נישט קיין מויל צו רעדן, אונז האבן נישט קיין שפראך ווי מען קען רעדן קלאר, ווי אזוי דאס קען זיין? ס'איז דאך א סתירה, אוודאי תורה איז א פרייע זאך, תורה איז מה אני בחנם ס'קען נישט זיין אז ס'איז געלט, כ'מיין א באלעבאס פארשטייט, יא, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, מ'זעט אסאך מאל. מען זעט אסאך מאל א נארמאלע באלעבאס אז ער דינגט אן ארבעטער ער זאל אים מאכן עפעס ער צאלט אים, ס'איז א ערליכע מענטש, ער צאלט, ער צאלט אויפן צייט, ער צאלט בריווח, אפשר דינגט ער זיך אויפן פרייז, אבער ער צאלט וויפיל יענער בעט, כ'ווייס ער איז א מומחה, ער צאלט, באקומט ער געצאלט, שיין געצאלט. יענער זעלבער זעלבער באלעבאס ווען ער, כ'ווייס, ער נעמט איינער זאל לערנען מיט אים בחברותא, אדער ער נעמט איינער זאל זיין דער רב אין זיין שטיבל, אדער איינער זאל זיין זיין מגיד שיעור, כ'ווייס, עני אזא זאך, מיט א מאל פארגעסט ער אז דא אז דא די וועלט איז א ריעל וועלט פון א ביזנעס וועלט ס'דא וואס געדענקען ס'איז דא ס'איז דא אסאך וואס געדענקען יא מען זענען יא זכור לטוב אזוי זיי כאפן אז יא דער רב דארף אויך פון עפעס לעבן אבער אסאך מאל דא אפילו נישט כ'מיין בשלמא די כולל אינגעלייט כאפן נישט ווייל זיי כאפן נישט די בעלי בתים כאפן נישט סאם ריזען ס'גייט אים נישט אריין אין קאפ אז דער רב האט אויכעט עקספענסעס, ס'הייסט איך מיט מיינע חברים אונז זענען לעבענדיג אין עולם הגשמי אונז טוען אין זאכן וואס קאסטן געלט נו אוודאי אז איך דינג קויף פון אים עפעס צאל איך אים די גאנצע פרייז ער איז דאך מיין חבר איך צאל אים בהרחבה איך צאל אים מיט א שמייכל אוודאי אבער דער רב ער לעבט דאך נישט אין עולם הזה ער איז דאך דא פאר אונז צו פארקויפן עולם הבא ער איז דאך דא צו פארקויפן זאכן וואס זענען כל חפציך לא ישוו בה וואס זענען נישט ווערט קיין געלט זיי זענען ווערט מער פון אלע געלט אין די וועלט ס'איז נישט שייך צו די עולם הגעלט איז כאפט ער נישט אז עפעס יא, עס איז אלץ פיין און וואויל אבער קאסטן קאסט עס נאך געלט, און אפשר האט ער אפילו מער הוצאות, איך מיין ער דארף אויכעט געלט, און ער איז דאך אויכעט א גרויסע מומחה אין זיין פאך און ס'קומט זיך אים מסתמא שיין צו צאלן, גייט אים נישט אריין אין קאפ, פארוואס גייט עס נישט אריין אין קאפ? דא איז דא א אמת'דיגע קשיא, דא איז דא א אמת'דיגע בעיה, וואס האט תורה מיט געלט? וואס האט השראת השכינה מיט געלט? השכינה קאסט געלט? האלא?

און ווי איך זאג זיי זענען די מקובלים זיי זענען מענטשן וואס האבן נישט די פחד זיי גייען לאמיר עפענען די שאלה לאמיר פרעגן לאמיר פרעגן די קשיא אפשר איז עס גאנץ פעיק אפשר אפשר אז ס'קאסט געלט אז ס'דארף געלט זעט אויס אז ס'איז נישט אזוי אין עולם הבא ווי מ'וואלט געמיינט ס'איז נאך א ביזנעס אפשר פארקערט אפשר קומט זיך עס טאקע נישט קיין געלט ווייל ס'איז דו ביסט א מסירת נפש אויף תורה ווילסט דאך געלט פאר דעם ניין שטארב פון הונגער אפשר איז דא עפעס א דריטע וועג אה. ביידע די זייטן זענען דאך נישט אמת, איך מיין, עס איז נישט אמת אז עס איז נישט קיין עולם הבא, און עס איז אויך נישט אמת אז עס קאסט נישט קיין געלט, עס קאסט יא געלט. און אפשר אויב אונז וועלן מצליח זיין צו האבן א גוטע טעאריע דאס צו מסביר זיין, אפילו צו מסביר זיין וואס איז די פראבלעם פארוואס מען פארשטייט נישט, איז אויך א גרויסע אויפטו, און אפשר קענען וויסן, מען וועט קענען, עס וועט ווערן אויס סוד, מען וועט קענען קלאר וויסן וואס איז די חלק הגעלט, וואסערע ראלע שפילט עס, וואס א שייכות האט עס מיט העכערקייט, וואס א שייכות האט עס מיט רוחניות, עס האט עפעס א שייכות, יא, עס האט א גרויסן שייכות, יעדע רוחניות אין די וועלט האט איינער געצאלט געלט פאר, וואס א שייכות האט עס, וויאזוי? אפשר קען מען אויספיגערן אויב נישט, לפחות האבן מיר געגאנגען אהיים און ראה מעשי השם, מען האט געזען דא נפלאות הבורא, עס איז עפעס מפליא לעשות, עס איז דא העכערע זאכן וואס סאמהאו פון געלט קומען זיי, א פלא. איז לאמיר עפענען אונזער אונזער וואכענדיגע סדרה אונזער פרשת השבוע, ויקחי לי תרומה, ס'איז א פעלעדיגע זאך, באמת א פלא, די אייבערשטער זאגט ער וויל מאכן א משכן, יא, די אייבערשטער קומען אויף הר סיני, כבוד השם לעיני כל העם על הר סיני, ס'האט נישט געקאסט קיין געלט, נישט געקאסט קיין איין פרוטה, געקומען, זיך געוואשן, געגאנגען אין מקווה, תגשו אל אשה, הגבלה, אלע הכנות, רוחניות, פנימיות, און ס'איז געקומען, מ'האט געזען השראת השכינה. די נעקסטע זאך, כ'מיין נאך פרשת משפטים אגב, פון, די נעקסטע זאך, די אייבערשטער זאגט פאר משה, אז אלעס איז געווען פיין און וואויל, אבער יעצט גייט מען בויען, אזוי ווי אמאל קומט א רב אין שטאט, יא, און דער רבי, איך ווייס, און די ערשטע מאל בעט ער נישט קיין געלט, ער זאגט א שיעור, ס'איז אלעס געוואלדיג, ס'איז אזוי ווי ממש אזוי ווי מעמד הר סיני. מיטאמאל, די נעקסטע וואך קומט ער ארום און זאגט, ווייסט, אונז גייען דא בויען א ישיבה, אונז גייען דא בויען א בית מדרש, ס'קאסט געלט, מ'דארף צאלן לעקטער, מ'דארף צאלן רענט, מ'דארף צאלן אלע מיני זאכן, דער עולם זאל זיך אנרופן. ס'איז אלעמאל מאדנע. מורדיג מאדנע. דו ביסט דאך געקומען דא פארקויפן אז ס'איז דא רוחניות, אז ס'איז דא העכערע זאכן. אה, אבער נעקסטע וואך, אה, סאו בקיצור די גאנצע זאך איז געווען א שפיל, אז מ'זאל, אז ס'איז א טריק, קודם ביסטו אונז געוועזן פאר פרי, יעצט גייען אונז צאלן פאר די נעקסטע טויזנט יאר. ממש, דאס איז די מעשה פון גאט. דאס איז די סטארי ווי די אייבערשטער איז געקומען אויף הר סיני, און די נעקסטע וואך איז געווען פרשת תרומה, כ'מיין, מחרת יום הכיפורים ווי רש"י זאגט, גלייך מוצאי יום כיפור, מ'שאפט שוין געלט פארן בנין, מ'האט שוין געמיינט אז מ'איז א מלאך, מ'דארף נישט גארנישט, ניין. מען דארף געלט צו בויען א משכן פאר דער אייבערשטער, און דער רבונו של עולם, דער אייבערשטער דארף א משכן, ער האט נישט וואס צו טון מיטן צייט, ער קען נישט, ער קען נישט פליען ווייטער אויף זיין וואלקן וואס ער איז געפלויגן דארט אויפן הר סיני, ער קען נישט, ער דארף א משכן, ער דארף א, אה, משה רבינו דארף, משה רבינו דארף ערגעץ א, אה, איך פארשטיי שוין, משה רבינו, אהרן הכהן, זייער ביזנעס איז צו זיין די משכן, צו זיין די תורה, איך ווייס, זיי דארפן עפעס א פלאץ, עפעס א בית מדרש, די ארון וואס דארט לערנט די תורה, די מנורה מיט די מזבח וואס דארט ארבעט אהרן, וואס וועט ער זאגן? ער דינט דער אייבערשטער במחשבה, ער זאל מען זאל אים צאלן? ער דארף עפעס א בנין, ער דארף עפעס ווייזן. אזוי אפשר דאס זאגן מען. אין די תורה ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, געווענטליך, נישט אלעמאל אבער אזוי אפן, גלייך נאך פאר ס'שטייט וואס די משכן איז פאר, א פלא, פאר ס'שטייט וואס ס'איז פאר, מ'זאגט נישט ועשו לי מקדש, ס'הייבט זיך נישט אן אזוי די פרשה, אלע דרשנים הייבן אזוי אן, ס'הייבט זיך נישט אזוי אן, פאר מ'זאגט וואס מ'זאל גייט מאכן, פונקטליך וויאזוי מ'גייט עס מאכן, די ערשטע זאך, רבותי קומטס, דא א ליסט, דא איז א ליסט פון זאכן וואס מ'דארף, זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, בלע בלע בלע. אה, ווילסט וויסן פארוואס? אה, מ'גייט מאכן א משכן. ווילסט וויסן פונקטליך וויאזוי מ'גייט מאכן? מ'וועט מאכן א ארון, א פרוכת, א מזבח הקטורת, אלעס. ס'איז זייער אפן און זייער אראפגעלייגט אויפן טיש אז מ'דארף געלט, און פונקטליך וויפיל געלט און וועלכע סארט געלט, מ'מיינט נישט געלט, חפצים, גאלד און זילבער און אזוי ווייטער. און דאס איז, אזוי הייבט זיך ממש אן די פרשה פון מלאכת המשכן, דאס איז די ערשטע אזוי ווי אונז לערנען אוואדע אז די פרשיות זענען, אה, די זוהר האט די גרעסטע זוהר פון גאנצע תורה איז אויף פרשת תרומה, ס'איז א מקום וואס ס'איז מסומל, וואס איז מרומז אין דעם גאנץ מעשה בראשית אלע סודות המרכבה וויאזוי די אייבערשטער רוט אויף די וועלט וויאזוי מ'טרעפט דער אייבערשטער אויף די וועלט דאס איז די מעשה המשכן דאס איז די עבודת השם דאס איז די גאנצע זאך, די ערשטע סטעפ איז מאך געלט, פונקטליך וויפיל געלט מען דארף. עד כאן תיאור הקשיא, ס'איז א גוטע קשיא, הא? געטראכט פון דעם קשיא פארדעם. לאמיר אנהייבן צו זעהן וואס וואס מ'קען זעהן אין די פרשה בפשטות, אז ס'דא א שטיק א געוויסע תירוץ, יא? ערשטע תירוץ איז, אזוי ווי רש"י זאגט, ס'דא דריי סארט תרומות, מ'דארף פארשטיין דאס, פארשידענע סארט תרומות, אונז האבן גערעדט לעצטע וואך מיין איך אין שקלים וועגן איין סארט תרומה, ס'הייסט צוויי פון די דריי למעשה לויט רשי זענען שקלים, דארט איז דא איין זאך, אונז האבן געלערנט אז די מחצית השקל, געבט ארויס עפעס א סארט תרומה, ס'איז באמת אינטערעסאנט און ס'שטייט סוף מלאכת המשכן, אין כי תשא, דאס איז די סוף זאך, טראכטן וועגן דעם, אונז האלטן נאכנישט דארט, אבער דארט איז איין סארט תרומה, דארט האבן אונז מסביר געווען אז ס'איז דא א געוויס שטארקע ריזן פארוואס העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, אז מען געבט נישט קיין תרומה לשם כביכול לשם צורך, מען געבט עס לשם השתתפות, לשם התחברות. אקעי דאס איז איין וועג דאס איז א וועג קען זאגן ס'איז א געוויסע וועג פאר סאלוון די דילעמע נישט סתם מען דארף געלט צאלט מען נאר מער מען וויל ארויס ברענגען די אהבה מען וויל ארויס ברענגען די התחברות פון אלע אידן אין די עבודה מען וויל ארויס ברענגען ווי יעדער ארבעט צוזאמען א וועג דאס צו טון איז דורך געלט, סאו כאילו איין וועג דאס צו זאגן איז די געלט איז א מצוה בפני עצמו, ס'איז א דין, אפילו ווען עס וואלט יא געווען געלט דארף מען ברענגען מחצית השקל, ס'האט נישט צו טון מיט דעם וואס עס קאסט געלט, ס'איז א דין בפני עצמו, א מצוה, און דאס איז איין טריק דרך אגב, און אין היסטאריע קען מען זען ס'איז א וועג וויאזוי מענטשן סאלוון די פראבלעם, כאילו מען זאגט תורה דארף געלט, ס'פאסט עפעס נישט אזוי צו זאגן, ס'מאכט עס יא נישט שלעכט, אבער ס'איז דא א מצוה, ס'איז דא א זכות צו תומך זיין די תורה, ס'איז א. א מצוה בפני עצמו ס'איז א זכות מצוה פון צדקה, און מען כאפט עפעס נישט אז דאס אז ס'איז דא א מצוה פון צדקה איז געבויט אויף דעם וואס זאכן קאסטן געלט, וואס זאגסטו ס'איז נישט אזוי? ס'איז א מצוה בפני עצמו און ס'איז דא אמת אין דעם, סאו ס'איז טאקע, ס'קען זיין פארקערט מען וועט זאגן די סיבה פארוואס ס'דא זאכן קאסטן געלט איז כדי ס'זאל מקיים ווערן מצוות צדקה, מצוות תמיכת התורה, מצוות נדבת המשכן, מצוות נדבת הקרבנות, אקעי. איז א דין בפני עצמו איז א גאנץ אנדערע זאך. אבער ס'איז דא נאך א וועג. דאס איז די וועג אמת'דיג פון די ערשטע וועג, אנהייב פרשת תרומה. און לאמיר פארשטיין די וועג, די ערשטע יסוד פון די וועג איז אז עס איז מאת כל איש אשר ידבנו לבו. איז נישט מחייב קיינעם. זייער אינטערעסאנט. וואלט געקענט מחייב זיין, וואלט געקענט מאכן א טעקס. אסאך מקדשות אויף די וועלט זענען געבויט אויף טעקס. יא לאמיר זיין קלאר וועגן דעם. אין דעם א חידוש אפילו על דרך הפשט אין די תורה. איך ווייס פרעה האט געמאכט אסאך מזבחות און מקדשות פאר זיינע געטשקעס. מיינסט אז ער האט געמאכט און מען האט עס געבויט מיט תרומות? אפשר איך מיין אז רוב דערפון איז געבויט געווען פון טעקס מען האט געהייסן די עולם צאלן יא חמשה חמשה ידות איז דארט א פיפטל פון אלעס האבן געצאלט פאר פרעה און פון דעם האט ער געבויט וואטעווער ער האט געהאלטן ביים בויען אפילו דוד און שלמה וואס האבן געבויט די משכן נישט על פי רוב נישט פון נדבות נאר פון וואס ער האט צוזאמגענומען פון שלל פון זיינע פיינט ער האט גענומען פון טעקס דאס איז געווען די בנין המשכן די בנין המקדש די אנהייב פון פרשת תרומה וואס הייבט זיך אן כל איש אשר ידבנו לבו איז א גרויסן חידוש ביחס צו דעם. ס'איז דא דא א געוויסע חירות, יא, ס'איז דא א געוויסע וואלונטעריזים. דארפסט נישט. דארפסט גארנישט. קיינער דארף נישט גארנישט. קיינער וועט נישט ברענגען, וועט נישט זיין. כ'מיין, אבער קיינער דארף נישט גארנישט. נאר וואס, וואס טוט מען יא? זייער אינטערעסאנט. מען געבט גלייך קלאר די ריקווייערמענטס. דאס הייסט, לאמיר פארשטיין, כאילו מצד אחד, ס'איז כל איש אשר ידבנו לבו וויפיל מען וועט געבן, אזויפיל וועט זיין. מצד שני, מען קען נישט דעסיידן ווי גרויס די משכן גייט זיין. די משכן האט א געוויסע שיעור, ס'דארף כסף, נחושת, דארף אפילו פונקטליך כיכר זהב פאר די מנורה און אזוי ווייטער, פונקטליך וויפיל מען דארף, דאס ווייסט מען שוין. יעצט איז עס אפ טו יו צו דעסיידן אויב דו ווילסט משלים זיין. אין א געוויסע זין, דאפלט דאס די חירות. פארוואס? אזוי ווי אז איינער קומט צו א מאכט א מיטינג און ער זאגט איך זאג נישט פאר קיינעם וואס ער זאל געבן איך זאג דיך וואס די באדזשעט איז וואס מען דארף יעצט כאילו אין אנדערע ווערטער ער גיבט עס איבער פאר זיי גיבט עס איבער פאר זיי ענק דארפן ענק ווילן אזא סארט משכן ענק ווילן דארפן בויען אזא משכן און איך זאג ענק אלעס נישט אזוי ווי אמאל ווי אזוי גייט עס ביי די טעקס ווי אזוי גייט עס ביי דרך כפייה גיב מיך וויפיל וויפיל איך קען נעמען וויפיל איך קען ארויספרעסן פון אייך נעם איך נאכדעם דעסייד איך וואס צו טון מיט דאס יא. דא גייט זייער אנדערש, איך זאג דיך וואס מיין פלאן איז צו טון, דאס הייסט איך נעם ארויס פון זיך כביכול דער בעל הבית, כביכול דער אייבערשטער נעמט ארויס פון זיך די שליטה אויף ווי גרויס די משכן גייט זיין, ער זאגט נישט וויפיל געלט וועט אריינקומען אזוי גרויס וועט מען בויען, ניין, וויפיל אזויפיל גייט מען בויען, אזויפיל דארף, אזויפיל פעלט אויס, לפי די חשבונות וואס ער האט, און יעצט אז ענק געב איך עס איבער פאר ענק, יא, ויקחו לי תרומה, איך געב עס איבער פאר ענק, ענק קענען בויען, ענק קענען בויען לפי דעתכם, לפי וויפיל געלט ענק ווילן געבן, יעדער איינער וועט געבן וויפיל ער וויל. איז דאס א געוויסע חירות, א געוויסע נתינת פערמישן, א געוויסע נתינת בעלות פאר די מענטשן. און דאס איז א וועג, ס'איז א אנדערע וועג פון די מחצית השקל, ס'איז זייער א אנדערע וועג. און עד כאן איז מער בדרך פשוט צו מסביר געווען וואס פאר א מין סארט וועגן ס'קען זיין. מ'דארף דאס אבער פארשטיין על דרך, על דרך האמת, על דרך וואס די זוהר רעדט פון, די זוהר פרעגט גלייך די קשיא, זאל מען באמערקן. זוהר פרעגט גלייך די קשיא די סתירה וואס איז דא, זוהר זאגט רבי שמעון האט אנגעהויבן עס איז נישט די ערשטע מינוט שטיקל זוהר דף קכ ח עמוד א' פתח רבי שמעון ברישא האט אנגעהויבן די ערשטע און געזאגט ויקחו לי תרומה האט ער מסביר געווען אינטערעסאנטע זאך ער צייכנט זיך אליינס צו ער האט דאך גערעדט פון דעם אפאר מאל אז א מענטש וויל האבן קדושה א מענטש וויל האבן די שכינה א מענטש וויל האבן השראה א מענטש וויל עניטינג נישט גארנישט נישט בחינם יעדע זאך אין דעם וועלט האט א פרייז מען דארף צאלן די פרייז. יעדע זאך אין קדושה אוודאי האט א פרייז, ווייל קדושה איז נישט קיין נישט קיין דבר מזולזל, נישט קיין קלייניקייט, יא, און לאמיר דאס פארשטיין מיינסט ווען ווען די מיינסט ביי די צד, ס'איז דא די צד אז זאכן דארפן געלט, יא, זיי זאכן דארפן געלט, יעדע זאך האט זיך זיין פרייז, יעדע זאך קאסט געלט, יעדע זאך, אזוי ווי אין די אין די עולם הזה, לאמיר זאגן אונז רעדן אויף יעצט צו רעדן אינגאנצן ברוחניות, יא, נישט וואס איך האב פריער גערעדט אז ס'קאסט געלט ווייל ס'דארף א בנין, ברוחניות איז אזוי, באמת איז אזוי, אז נישט גארנישט איז נישט פאר פרי אין די וועלט. און אז איינער וויל לערנען גאנץ ש ס אן צאלן די פרייז וויפיל שעה און וויפיל כח ס'קאסט, איז מאכט ער זיך נאריש, עס איז פרי, איך וויל איך וויל די עמפייער סטעיט בילדינג פאר דרייסיג סענט, ס'קאסט א פרייז, עס הייסט א פרייז מיינט אה, מיר האבן גערעדט פאר ביי סיסרא, ס'האט א פרייז מיינט צו זאגן ס'האט א אמת'דיגע ווערט, און די ווערט פון דעם איז די סארט יגיעה, די סארט עבודה וואס א מענטש דארף געבן עס צו טון, אנדערש איז נישט דא, לא יראו פני ריקם, אנדערע ווערטער האבן מיר געלערנט, לא יראו פני ריקם מיינט. אז די טוב, די השגה, די השראה קען נישט קומען אן די כלי ווי עס דארף אריינגיין, ווייל עס איז נישט מעגליך, עס איז אזא סארט זאך וואס וואס איז וואס מען באקומט פאר דעם פרייז, און פרייז ממש אסאך מיני פרייזן, ס'איז דא א פרייז פון מסירות נפש, ס'איז דא א פרייז פון פת במלח תאכל איז א סארט פרייז, א פרייז פון פשוט צאלן געלט, פת במלח תאכל איז אויך געלט יא, עס הייסט אפערטוניטי קאסט אויף ענגליש, ער צאלט אזא שכר בטלה, אנשטאט ווערן א גביר ווערט ער א תלמיד חכם, ער צאלט זייער אסאך געלט יא, זאגט אסאך מאל די יששכר די זבולון צאלט מער, יששכר אויב ער איז א בר הכי אויב איז סתם א לא יוצלח ווייס איך נישט, אויב וואלט ער געקענט וואלט ער גענומען זיין צייט און זיין שכל און זיין כשרון און געמאכט געלט וואלט ער געמאכט אסאך געלט, נעמט ער די גאנצע געלט און ער צאלט עס פאר זיך אליינס צו זיין די בעל תורה יא. דאס איז דאס איז אסאך געלט, ס'קאסט געלט. דאס איז מצד אחד. מצד שני אבער, דא א פארקערטע זאך, שטייט דאך א פסוק אין ישעיה ברענגט די זוהר, לכו שברו ואכלו לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב הוי כל צמא לכו למים, די פסוקים זאגן דארט בעיסיקלי אז תורה קאסט נישט קיין געלט, חכמה איז בחינם. מען מאכט זיך נאריש, מען זוכט, מען זוכט ווי איז דא, ווי איז דא מילך, ווי איז דא צו טרינקען, ווי איז דא צו עסן, ס'איז דא, ביסט, ביסט דארט, ס'איז בחינם. בלא כסף ובלא מחיר. און וואס מיינט דאס? דאס מיינט בעצם די זעלבע זאך וואס מ'איז מסביר געווען אויך די זעלבע שיטה צוויי וואכן צוריק, אז ס'נעמט נישט קיין צייט פאר קדושה צו קומען, ס'נעמט נישט קיין צייט פאר תשובה צו געשען, ס'נעמט נישט קיין צייט פאר דער אייבערשטער צו געבן פאר א מענטש אלעס וואס ער דארף ברוחניות. איז בחינם. די אייבערשטער איז א גוטער, עס איז טוב, עס איז גוטסקייט של ע, די גוטסקייט אליין, עס איז נישט תובע, איך דארף האבן, איך דארף האבן געלט. און דאס איז באמת די טבע, פאר דעם לערנען אונז, פאר דעם איז מה אני בחינם אף אתה בחינם, יעדער איינער וואס לערנט תורה איז אין אזא סארט זאך, און גייט אינגאנצן פאר פרי, עס איז נישטא קיין. גיוו ענד טעיק אין תורה פארוואס איז נישט דא דארף מען פארשטיין דעם א יעדער איינער ווייסט דאס ווייל דאס איז די טבע פון חכמה אז איך געב דיך אזוי ווי שטייט ביי ויקחו לי תרומה יא געווענליך אז איינער פארקויפט עפעס איז דער מוכר עצב פאר דעם עצבות דארף מען אים מפצה זיין מיט געלט דארף מען אים צאלן א פרייז אבער ביי קדושה ביי חכמה אז איך געב דיך מיין חכמה פאר דיר ווער איך נישט ווייניגער חכם חוץ חוץ אויב איך בין נישט געווען אינטערעסירט צו זיין ווייניגער זיין א חכם, כ'בין אינטערעסירט צו זיין מער חכם פון דיר. דאס הייסט קנאה, דאס הייסט לומד על מנת לקנטר. אדער מתכבד בקלון חבירו, איך בין מער קלוג פון דיר יעצט אז דו לערנסט אז דו וועסט וויסן די זעלבע וועל איך נישט זיין מער קלוג פון דיר. דאס איז אבער נישט קיין חכמה בכלל, דאס איז סתם א בעל גאווה. זיין חכמה א היכי תמצא כדי צו זיין מער פון יענעם. עניוואן וואס האט חכמה בפני עצמו איז תורה לשמה אביסל. די חכמה האט א טבע, מתוך שלא לשמה בא לשמה, ווייל ס'איז נישט אזא סארט זאך. איז ווען ער לערנט אויס פאר יענעם ווערט ער נישט ווייניגער בכלל. פארלירט נישט גארנישט, ער ווערט ער פארקערט ער ווערט מתברך ער באקומט קלוגער ער ווערט מער, יא, דאך תלמידי יותר מכולם איז אוודאי דאס א זאך וואס איז פאר פרי. יעצט בלייבט א קשיא און אזוי פרעגט ער דא די קשיא, וויאזוי היכי יתקיימו שניהם, עס קאסט עס געלט אדער עס איז פרי, ס'איז די מערסטע טייערע זאך, איז עס די טייערסטע זאך אויף די וועלט אדער איז עס די ביליגסטע זאך אויף די וועלט, וועלכע איז עס? זאגט דער רבי שמעון אזא תירוץ, איך ווייס נישט וואס ער מיינט די תירוץ, ער זאגט אזא תירוץ, ס'ווענדט זיך, תורה איז איין זאך און מעשים איז א אנדערע זאך, תורה קאסט נישט קיין געלט, תורה קען מען באקומען פאר פרי, אבער מעשים, השראה במעשים, אזוי די משכן וואס איז נישט געווען סתם תורה, פאר דעם קען מען פארשטיין די חילוק פון מעמד הר סיני און די משכן, יא, מעמד הר סיני איז געווען תורה, תורה איז אלעמאל בחינם, תורה קאסט נישט קיין געלט, אבער מעשים קאסטן געלט. און נישט נאר מעשים קאסטן געלט ער זאגט אפילו טיפער רבי שמעון בר יוחאי ער זאגט אז ער ברענגט אויף פון א ספר פון די שדים איך ווייס ער זאגט אז ס'איז דא א גרויסע חילוק פון קדושה און סטרא אחרא סטרא אחרא איז פאר פרי אז איינער וויל טומאה ס'איז גאנץ ס'איז זייער נפוץ ס'טוט זיך מ'קען אויף די אינטערנעט טרעפן בחינם אלע מיני טומאה אז איינער וויל קדושה דארף ער צאלן ס'איז נישט פעיר יא וואס איז די פשט פון דאס. און וואס האט דאס צו טון מיט די חילוק וואס מיר האבן יעצט געמאכט צווישן תורה און עבודה, צווישן תורה און מעשה, און השראה במעשה אדער א משכן אזוי ווייטער, ס'איז א פלא'דיגע זאך. סאו איך מיין, איך מיין, און עס שטייט אנדערע פלעצער מיין איך אין זוהר אדער אין די מקובלים אזא סארט נוסח, און ס'האט אויך צו טון מיט וואס אונז האבן געלערנט לעצטע וואך די סיום פון די זוהר אין שקלים, דאס איז בעצם היינו הך, ס'איז בעצם היינו הך, פארוואס? לאמיר זאגן איין זאך, פארוואס איז די די זאך אז קליפה איז פרי און טומאה, קדושה קאסט געלט? ווייל דאס מיינט קדושה, יא? קדושה מיינט צו טון די זאך וואס נישט מובן מאליו. איינער גייט נאך יעדן אינדערפרי, וואס איז זיין תאווה? ס'ווערן געבוירן, דאס הייסט טומאה. מיינט נישט אז ס'איז פרי, ס'האט א קאסט, אוודאי האט עס א קאסט. ס'איז נאר אויף קרעדיט כאילו, יא? מ'צאלט פאר דעם שפעטער, יא? אז איך שטיי אויף אינדערפרי, איך האב א תאווה, איך וויל עסן א גאנצע פיצא. יא, דאס הייסט פרי, איך דארף נישט, ס'איז דא, אויב ס'איז שוין דא, איך עס עס. שפעטער צאל איך פאר דעם, איך האב א בויך ווייטאג, יא, ס'האט אויך א פרייז, דאס הייסט נישט נאר ס'האט א פרייז, די קליפה כביכול, די קליפה איז אזא מין ערמומי, יא, ער געבט דיך פאר פרי און נאכדעם כאפט ער, ער איז טאקע די, דער ערמומי און די ערמומי. קדושה איז פארקערט, מען דארף קודם צאלן און נאכדעם באקומען, יא, איך בין זיך מתגבר, איך עס נישט די פיטא, איך עס וויפיל איך דארף, נישט מער ווי איך דארף, אדער עניטינג וואס איך טו, עני גוטע זאך וואס א מענטש טוט, דאס איז די טייטש פון פון איינע פון די טייטש פון גוטס איך וויל נישט אריין גיין אין דעם איז נישט גלייך צו טון אז ער האט אביסל סעלף קאנטראל טוט גייט אריין טיפער ער נישט גלייבט נישט וואס ס'זעהט אים אויס יא ער גייט טיפער דאס איז פשוט אבער דאס העלפט אונז נישט צו פארשטיין פארוואס איז דא זאכן וואס זענען פרי תורה איז אלעמאל פרי נאר וואס אויף וואס תורה איז דא אזא כלל אין דברי תורה מקבלים טומאה ס'איז דא זאכן וואס זענען העכער אפילו סאיז סיי ווען מען צאלט יא סיי ווען מען צאלט נישט, מען זאגט אסאך מאל וועגן דעם, יא ס'שטייט אמת קנה ואל תמכור, אפילו ווען מען האט יא געקויפט פאר געלט טאר מען עס נישט פארקויפן פאר געלט פארוואס ווייל ס'ווערט נישט קיין קנין, תורה ווערט נישט, באלאנגט נישט פאר קיינעם, מען קען עס נישט קויפן, וויפיל געלט מען וועט צאלן וועט עס נישט בלייבן דיינס, ס'וועט בלייבן די חכמה, עס בלייבט אלעמאל פריי. סאו דאס הייסט ס'איז נישט מקבל טומאה, ס'איז נישט נאפ, נאר אן אנדערע וועג פון זאגן, ס'איז נישט קיינמאל אין א פייט באמת מיט גארנישט. די טרוט, די חכמה, די נאלעדזש, ס'איז אזוי ווי ס'איז. ער נעמט, נעמט נישט קיינמאל גארנישט צו פון קיינעם. ס'איז די טבע פון אים. אפילו אז איינער פרובירט עס צו מאכן עקסקלוסיוו, איך מאך עס נאר פאר דיר, ווערט עס נישט. די רגע וואס א צווייטער ווייסט עס ווייסט ער עס וואס גייט ער טון דער תלמיד וועט נישט צאלן פאר די שיעור וועט מען עס ארויס נעמען פון זיין קאפ צוריק קען דאס נישט טון ס'איז נישט מעגליך ס'איז נישט קיין עולם הצמצום ס'איז נישט קיין עולם א איך האב יא און דו האסט נישט ס'איז א עולם וואס איך האב און דו האסט און אונז האבן צוויי מאל אונז האבן דריי מאל דאס איז די וועג וויאזוי עולם החכמה ארבעט עולם המעשה ארבעט אבער נישט אזוי יא. איז ממילא אין עולם החכמה זאגן אונז מה אני בחינם, און פארקערט, דאס איז בעצם די פרייז, די פרייז וואס מען דארף צאלן, כאילו וואס זאגסטו האט א פרייז, די פרייז איז אז מען דארף עס געבן פאר פרי, מען דארף עס לערנען פאר פרי, אבער עס באלאנגט קיינמאל נישט פאר דיך, נישט אפילו נישט שייך צו רעדן אויף דעם פרייז. מה שאין כן די עולם המעשה, און צדקה טוט זיך אין עולם המעשה אויך, און די תורה פון ונועדתי לך שמה דארף אויך האבן א ארון וואס קאסט גאלד און זאכן צו מאכן. איז דא, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין די זוהר און די שקלים ווען מ'זאגט אז אידן זענען העכער פון מנין אזוי וויאזוי וואס ציילט מען זיי? אלץ פיין און וואויל אידן זענען העכער פון מנין, אבער אידן זענען אויך אין מנין, און זיי האבן אויך א גוף, זיי האבן אויך א פארט, לעבט נאר אין דעם עולם, אה, די פארט דארף מען ציילן, אבער נישט ציילן אזוי ווי די סטרא אחרא, וואס מאכט פון אים די גאנצע עיקר זאך, נאר וואס? נאר ציילן מיט על ידי נתינת כופר, די נתינת כופר איז בעצם די זעלבע זאך ווי די תרומות, אנדערע ארבעט אנדערש, אבער די זעלבע איידיע, וואס איז די איידיע? אז מיטן צאלן געלט, דארף איך זאגן אזוי, צאלן געלט איז נישט געמאכט צו קויפן די קדושה, נאר אזוי ווי די מקובלים זאגן, ס'איז געמאכט אויסצוקויפן די סטרא אחרא, אזוי שטייט די לענגוויטש פון מקובלים, שטייט אריז"ל האט געזאגט יא, למשל אז מען קויפט א אתרוג, זאל זיך נישט אפילו דינגען אויפן פרייז, זאל מען צאלן באגר שלים, דאס איז לשון פון די זוהר דא, ברענגט עס פון, קומט פון דא, צאלן פול פרייז, פארוואס? די אריז"ל זאגט. קודם ס'איז א שיינע זאך א מצוה איז מען העפי צו צאלן, אבער וואס הייסט מ'איז העפי צו צאלן? ס'דא אלעמאל קליפות וואס ווילן זיך אנכאפן אויף די מצוה דאס איז דער שפראך, און ווען מען געבט ס'געלט איז מען עס פודה כביכול די מצוה פון די קליפה, וואס מיינט דאס? איך זאג אויף אידיש וואס ס'מיינט, וואס ס'מיינט איז אז מחשבה איז אזא סארט וועלט וואס גארנישט איז נישט סותר די צווייטע זאך, ס'הייסט וואס איז אלע אזוי ווי דו זאגסט איך האב די זעלבע חכמה וואס דו האסט, דו האסט די זעלבע חכמה ווי איך האב, אלץ פיין און וואויל. עולם הזה איז נישט אזא עולם, מ'דארף וויסן אז ס'איז נישט אזוי, נאר מ'דארף וויסן אז ס'איז אלץ פיין און וואויל אז די תורה און די קדושה איז אזוי מצד עצמה, אבער אידן האבן אויך א חיצוניות. וועגן דעם דארף מען נזהר זיין, און דא הייבט זיך אן די אינטערעסאנטע פייט, אינטערעסאנטע מעשה בכלל. דא איז די די יו ד א י וואס אונז דארפן אויספיגערן ווי אזוי צו ארבעטן, יא. אונז האבן אויך א גוף, און ס'קאסט אויך געלט, און אונזער די גרעסטע משכן, די הייליגסטע משכן, האט געבויט געווארן מיט די גבירים וואס האבן געצאלט געלט. אה. יעצט דארף מען וויסן וויאזוי צו צאלן געלט, אדער פארוואס מען דארף צאלן געלט, לאמיר עס, דארף מען עס הערן פארוואס, נישט בדרך סטרא אחרא ווייל אונז האבן ליב צו געלט, נאר פארוואס. וואס ס'מיינט איז אזוי, איך רוף דאס די די עקסקלוסיוויטי, דאס הייסט, מצד אחד, חכמה איז נישט עקסקלוסיוו, חכמה איז פאר יעדער, יעדער איינער לפי מעשיו שכינה שורה עליו, אבער דאס מיינט נישט אז מען קען טון מה שליבו חפץ אין עולם הזה, אין עולם המחשבה איז בעולם מה שליבו חפץ, נישט מען קען נישט נישט טון מה שליבו חפץ. יא אזוי ווי די דין פון תורה תורה קען מען נאר לערנען מה שליבו חפץ מען קען נישט אנדערש נישטא קיין אנדערע וועג דאס מיינט תורה דאס איז די כלי פון תורה אבער אין עולם המעשה קען מען א מענטש נאר טון איין מאל אויף אמאל דעמאלטס אמאל אין עולם הזמן און געדענקט פריער ביי די שיעור אין עולם הזמן אין עולם הזמן איך האב נאר צען מינוט איך קען נישט אין די צען מינוט טון אלעס די חכמה קען טון אויף אלעס אויף אלעמאל נסקרין בסקירה אחת און איך קען אבער נישט אונז ווען מיר לעבן אין עולם הזמן קען אונז נישט טון אלעס אויף איינמאל זעלבע אויך אויב איך האב א געוויסע אמאונט פון געלט איך קען נישט מיט דעם קויפן סיי א גמרא און סיי א טשיז בורגער. אדער אדער אדער אדער קען נישט ביידע דאס הייסט אויב דאס מיינט עס אז אין געלט איז אלעמאל פודה מיד הסטרא אחרא דאס הייסט יעדע זאך וואס דו קויפסט איז א טשויס דאס איז די זאך אמאל רעדן וועגן מענטשן טוהן פרישות דאס הייסט ער דעדיקעיט זיך פאר איין זאך און עס איז דאך נישט ווי דו טראכסט דעדיקעישן איז נישט ווייל ער איז אזא צדיק, ער וויל נאר דינען דער אייבערשטער, ער וויל נישט עפעס אנדערש, עס איז פונקט פארקערט, עס איז ווייל ער כאפט אז ער איז א מוגבל. אסאך מענטשן מיינען, איך קען זיין אלעס, תורה גדולה במקום אחד, תורה ותאווה במקום אחד. עס וואלט געווען גוט ווען דו וואלסט געווען א מלאך, ווען דו וואלסט געווען א בלתי מוגבל וואלט עס געווען גוט, אבער א מענטש איז א מוגבל, דאס הייסט, מצד אחד איז ער נישט קיין מוגבל, פאר דעם טראכט ער ער קען נעמען במקום אחד, ווייל זיין קאפ, זיין נשמה איז נישט מוגבל. אבער דיין גוף איז מוגבל, און דיין גוף קען נישט זיין תורה גדולה במקום אחד, דאס הייסט באופן כללי, ס'קען נאר זיין, מ'קען טון איין זאך, אדער תורה אדער גד אדער אדער גדולה, אדער טשוז איך דאס אדער טשוז איך יענץ, אדער שטיי איך אויף אינדערפרי איך טו דאס אדער יענץ, און דאס איז די עיקר שוועריקייט וואס מענטשן האבן אין עולם הזה, די סיבה פארוואס רוב זאכן געשעען נישט, ווייל מ'טשוזט נישט, ווייל מ'שניידט נישט ארויס גענוג זאכן, דאס הייסט מ'צאלט נישט די ריכטיגע פרייז. צאלן דעם פרייז הייסט איך געב דיך די געלט מוכר עצב ולוקח שמח איך האב עס נישט דו האסט עס יא ס'דא אזא סארט אספעקט פון ויקחו לי תרומה יא אבער דער אייבערשטער איז נישט אזוי דער אייבערשטער האט נישט די פראבלעם אבער מענטשן האבן די פראבלעם אז א מענטש וויל מאכן א מקום להשם דארף מען קענען סובל זיין דאס אז איך בין בוחר דאס און נישט יענץ און דורכדעם איז מען עס פודה פון סטרא אחרא דאס הייסט די שטח גייט נישט זיין א טעאטער עס גייט זיין א משכן. דאס פאר דעם דארף מען עס צאלן יא צאלן דארף מען נישט כדי ס'זאל זיין א משכן צאלן דארף מען כדי ס'זאל נישט זיין קיין טעאטער דאס איז א זייער שיינע וועג פון זאגן דאס ממש די זוהר זאגט כדי די קדושה זאל שורה זיין נישט גלייך סטרא אחרא וואס אלעמאל דא עפעס אנדערש איז ממש סטרא אחרא איז אביסל קלענער ביז מיר צאלן געלט איז די געלט וואס מען צאלט איז בעצם נישט אזוי פיל פאר דעם אז מ'זאגט ביי א תלמיד חכם א רבי נעמט נישט געלט פארן לערנען ער נעמט געלט פארן שכר בטלה דאס הייסט פארן נישט זיין א ביזנעסמאן דאס קאסט געלט און דאס איז די מציאות העולם אז מען דארף טשוזן מען דארף מאכן די סארט טשויסעס יא עקסקלוסיוויטי עולם הזה איז דא עקסקלוסיוויטי דו ווילסט זיין דאס קענסטו נישט זיין יענץ קענסט נישט זיין א ביידע אויף איינמאל ממילא דארף מען צאלן געלט אין עולם הזה דאס איז א שטיקל מהלך א שטיקל קלארקייט צו פארשטיין די אינטערעסאנטע זאך אז מצד אחד קדושה איז למעלה מן הגעלט מצד שני קאסט עס אסאך געלט וויפיל ס'קאסט איז פשט אז ס'דארף שולל זיין די אלע אנדערע זאכן וואס מ'וואלט געקענט טון מיט די געלט. שוין, א פרייליכן שבת.